טייערע ברידער, די תורה גייט אן, אונז ווילן ממשיך זיין אונזער סדר, לערנען פון די זוהר הקדוש, פון עניני ספירת העומר, ס'איז טאקע דא די טאג פון לג בעומר היינט, וואס איז א טאג פון די.

מאכט זיך אסאך מאל מיט א ישיבה, קען זיין אז כל עיקר לג בעומר למשל איז געקומען פון אזא סארט זאך אז ס'דא א ישיבה מען הייבט אן די זמן ראש חודש אייר, און מיטאמאל איז דא א לג בעומר ס'איז געווען תלמידי רבי עקיבא פסקו למות וואס זאל זיין די ענין על פי פשט פאר די זוהר. וויל די עולם עוסק זיין אין דעם מען וויל זיך פרייען מיט דעם מען וויל טראכטן וועגן דעם, מען זאגט פאר די רבי, דער וואס מיט די מלמד וואס ער לערנט פאר יעדן טאג, מען זאגט אים, האלט זיך מיט דיינס, דו האסט דאך זיין דיין סדר, מען האט קובע געווען יעצט גייט מען לערנען מסכת מנחות, איך ווייס די זמן, יעצט ווילן אונז עוסק זיין אין לג בעומר, ס'איז מפסיק די ענין, אזוי ס'הייסט יומא דפגרא אין די פריערדיגע אשכנזישע מנהגים שטייט אז די. איינע פון די יומא דפגרא וואס איז געווען קבוע אין די ישיבות און די חדרים, כ'בין נישט זיכער צו ס'מיינט ממש אין די ישיבה בחורים אדער אפשר דארף קינדער, אבער ס'איז געווען לג בעומר. יעצט דאס איז טאקע א וועג און אסאך מאל גייען אונז מיט די וועג. כ'מיין אז ס'איז דא א העכערע וועג פון דעם. זייער וויכטיג צו פארשטיין. איינע פון די זאכן וואס שטייט אין אין מהרל פארוואס מתן תורה איז אינטערעסאנט די חג פון קבלת התורה איז אנדערש פון אלע אנדערע מועדים און זמנים אז ס'איז נישט קבוע לזמן ס'שטייט נישט אין די תורה וועלכע טאג אין די חודש אין די יאר דארף מען זיין שבועות די זמן מתן תורתינו ס'איז ווערט נקבע דורך די עומר דאס הייסט ס'איז נישטא פון דעם קיין זמן. זאגט די מהרל אז די סיבה פון דעם איז ווייל תורה איז למעלה מן הזמן, תורה האט נישט קיין שום צייט, ס'איז העכער פון די, ס'פיט נישט אריין אין קיין צייט, ס'הייסט למעלה מן הזמן, ס'נעמט מער צייט וויפיל ס'איז דא אין די וועלט צו עומד זיין על שבח התורה, צו עומד זיין אויף די תורה, און ממילא אויב מען וואלט געמאכט אזא יום טוב, דאס איז די יום טוב פון די תורה, וואלט עס געווען הפך פון די ענין פון די תורה. די גאנצע ווארט פון די תורה איז אז ס'איז העכער פון זמן, עס איז פון א עולם קבוע, פון א עולם נצחי, און דער וואס לערנט תורה איז זייער וויכטיג צו וויסן אז תורה איז העכער פון אלע מועדים וזמנים, פארקערט די תורה איז קובע די מועדים וזמנים, וואס איז א חלק פון די דברי תורה וואס מען זאגט יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, עס דארף פארנעמען אויך די צייט און אוודאי א גרויסע חלק פון א מענטש'ס לעבן איז אין די צייט פאר דעם רוב מענטשן זיכער בינונים אזוי ווי אונז על פי רוב ס'גייט אדורך א יאר איז מען ווייניגער ווייניגער אוחז אין די תורה עס קומט א זמן עס געט עפעס א שאקל אויף שוין ס'איז לג בעומר וויל מען אביסל טראכטן וועגן די זוהר אבער די אמת און ווער ווער ס'קען מענטשן וואס זענען תלמידי חכמים באמת איינע פון די גרויסע חלקים פון א תלמיד חכם באמת איז אז ביי אים הייבט זיך נישט אן, עס ווערט זייער ווייניגער, עס ווערט, קען זאגן ער ווערט ווייניגער אנגערירט פון די עניני הזמן, אפילו פון די זמני הקודש, מועדי קודש, חגי נדבה, ס'איז הייליגע זמנים, א זמן פון לג בעומר, א זמן פון פסח, א זמן פון שבועות, און ער טאקע טוט די אלע מצוות הזמנים, און ער טוט עס מיט חיות און מיט כוונה, אבער זיין סדר הלימוד איז קבוע וקיים, זיין סדר הלימוד איז למעלה מן הזמן. און ס'איז אפילו אוודאי נוצט עס אז ער קוקט עס אן אפילו קינדעריש די די איד וואס ער קומט יעצט איז שבת גייט לערנען הלכות שבת וואס א שייכות האט שבת מיט הלכות שבת? האט כמעט נישט קיין שייכות אוודאי די צייט וואס מ'איז מקיים שבת איז אין הלכות שבת אבער אויב ער גייט אין ישיבה ער לערנט הלכות שבת לערנט ער עס בייטאג און ביינאכט והגית בו יומם ולילה זיבן טעג א וואך דער דער ר"ן, איך געדענק דער ר"ן אין דארטן אין כתובות ווי ס'שטייט עונת תלמידי חכמים משבת לשבת, רופט זיך אן דער ר"ן דאס איז א הוראה להלכה, מ'קען זען וויאזוי די ראשונים האבן געלערנט וואס איז וואס איז געווען זיין השגה פון א איד וואס לערנט זאגט דער ר"ן להלכה אז יא אוודאי דאס איז די שיעור אזוי ווי די הלכה פון יעדע איינער לפי לפי זמנו לפי וואס וויפיל ער איז פנוי דארף ער דאך מאכן עונה הטיילים בכל יום הפועלים שתים בשבת און אזוי ווייטער זאגט אז דאס וואס ס'שטייט איז אמת אוודאי אמת אויף אלע אנדערע אויך אבער דאס וואס ס'שטייט תלמידי חכמים עונת משבת לשבת איז לאו דווקא, ס'מיינט געווענליך קען ער שבת, אפשר שבת איז א זמן וואס ס'איז אויך דא ענין פון עונג שבת, אז מ'לערנט אביסל ווייניגער, די ישיבה איז אפשר נישט פארמאכט, קען ער קען ער מאכן מצות עונה, אבער דער ר"ן זאגט אז דאס איז נאר על הרוב, אפשר דער ר"ן לערנט אז נישט דווקא שבת מיינט איינמאל א וואך, דאס איז על הרוב, ווייל אז אמאל מאכט זיך, אסאך מאל מאכט זיך אז דער תלמיד חכם לייגט זיך אריין אין א סוגיא און ער קען נישט יעצט אהיים קומען אויף שבת וואס יא געווענדליך א נארמאלע שבת האט ער דאך נאך סדר וואס ער מאכט מיט עונת תלמידי חכמים משבת לשבת אבער ער זאגט ס'קען נישט זיין מען קען נישט לערנען אז דאס איז ממש ליטערעלי כפשוטו יעדע שבת דארף א תלמיד חכם מאכן עונה ס'מיינט בערך איינמאל א וואך ווען ער ליגט נישט פונקט אין עפעס א טיפע סוגיא וואס ער מוז קען נישט אהיים קומען פאר נאך צוויי וואכן אדער כ'ווייס נישט, ער דארף אהיים קומען, ער קען נישט זיך אראפלאזן, ער ליגט אין די לערנען, דאס איז א פשוטע, דאס איז די גרויסע, א זייער א ריזיגע חילוק פון א תלמיד חכם, אפילו מען קען זאגן, ס'איז דא מצוות תלמוד תורה, מ'איז מחיוב צו לערנען בייטאג און ביינאכט, מ'איז מחיוב צו לערנען צוויי שעה א טאג, דריי שעה א טאג, מ'איז מחיוב צו לערנען הלכות חג בחג און אזוי ווייטער, אין א געוויסע זין א תלמיד חכם קען נישט דאס טון, א אמת'דיגע תלמיד חכם, ס'קען אפילו זיין א תלמיד חכם, עס איז, מ'דערמאנט זיך פון די. די ראגאטשאווער האט געטענה'ט אז ער זאגט אז ס'דא א ירושלמי אפילו ביי אבילות אפילו תשעה באב קען נישט מפסיק זיין פון לערנען ער איז א אונס אונס רחמנא פטריה אזוי ווי ער קען אפילו פטור ווערן פון פריה ורביה ממש אזוי ווי בן עזאי אויב איינער איז אויף די מדריגה נאך אסאך אזעלכע קלייניקייטן איינער וואס ליגט טאקע עס איז זייער שווער און איך קען זען אמאל פלעגט מען זאגן אזוי ווי ס'איז חילול שבת דא אזעלכע חסידישע אידן וואס זאגן אז ס'איז חילול שבת איינער ליגט אין א סוגיא איך ווייס נגלה א גאנצע וואך קומט שבת ביי לכה דודי, קוקט ער אריין אין די אין די קצות, זיין קאפ איז נאך פארנומען, ער וויל פארשטיין די די סוגיא וואס ער האט געלערנט, און א אזא חסידישע איד וועט זאגן וואס הייסט, ס'איז דאך שבת מ'דארף זיין דערהויבן, און ס'איז אוודאי דא אין דעם דא אין דעם א פוינט, אבער ס'איז דא אויך א פוינט פארקערט. די די דאס וואס דו דארפסט זיך קאכן ביי לכה דודי איז ווייל דו האסט נישט קיין תורה א גאנצע וואך, ביסט נישט קיין בן תורה, ביסט נישט קיין תלמיד חכם, אוודאי, לכה דודי איז א געוואלדיגע זאך, ס'ברענגט א מענטש ארויס פון די וואכעדיגקייט, נארמאלע מענטשן זענען דאך אזוי, אונז זענען דאך אלע אזוי געווענליך, קומט אריין אין שבת, קומט לג בעומר, זאגט ער, אה, ס'דא אזוי, רבי שמעון, דארף מעיין זיין אין דעם, שוין, קוקט ער אביסל אריין, ער ווערט זיך נתעורר, ער באקומט אביסל א אחיזה אין אור התורה, דאס איז אוודאי די תפקיד פון די אלע זאכן, אבער די תלמיד חכם,

זאג שוין זיבן מינוט דא א הקדמה, ס'איז אויך אמת לרע, מען קען, איך קען נישט זאגן אז, איך וויל נישט זאגן אז מען פארענטפערט נישט קיין קיין שוועריגקייטן און מען איז נישט עובר אויף די, ס'דא א זאך וואס הייסט שעת חימום, בשעה שמתו מוטל לפניו, ס'איז נישט קיין, נישטא וואס צו זאגן וועגן דעם. אבער ס'איז יא דא אזא זאך וואס הייסט, און אזוי איז דאך די אמת, וואס א מענטש האט שיעורים קבועים, דאס וואס, אין אנדערע ווערטער, פונקט אזוי ווי דער תלמיד חכם, תורה באמת, שטייט העכער פון די מועדי הזמן, מען קען זאגן פון קדושת הזמן, מען קען זאגן א תלמיד חכם דארף נישט אנקומען צו די התעוררות פון שבת אדער פון א יום טוב, ווייל ער ליגט דאך אין די תורה א גאנצע וואך. פונקט אויף די זעלבע וועג איז די תורה. העכער פון פגעי הזמן, מען רופט עס דאך אזוי פגעי הזמן ס'איז א לשון פון ראשונים, פגעי הזמן, פגעי הזמן זענען אויך אזעלכע זאכן און וואס געשעט און ס'איז ריכטיג אזוי, ס'געשעט א טראגעדיע פתאום הייסט א א איינע פון די ווערטער וואס מען האט געלערנט אין ספר משלי. ער נוצט די ווארט שואת רשעים, ס'איז אינטערעסאנט מ'האט גענוצט די ווארט אויף די האלאקאוסט, איך ווייס נישט פונקט ווי ווער האט צוזאם געקלעבט די ווערטער, אבער די מפרשים טייטשן אין משלי משואת רשעים, אל תירא מפחד פתאום, ומשואת רשעים כי תבוא, זאגט די מפרשים אויף משלי אז ס'מיינט פחד פתאום ס'הייסט א חלק פון די פחד איז אז ס'איז פתאום, ס'מאכט זיך אמאל א זאך ס'איז פתאום מ'האט זיך נישט פארגעשטעלט אויף דעם, ס'נעמט ארויס א מענטש פון זיין גלייכוויכקייט, ס'נעמט ארויס א מענטש פון זיין סדר היום, ס'נעמט ארויס א מענטש פון זיין גאנצע לעבן, די שואה זאגן זיי מיינט אזויווי א שטורעם וואס קומט פלוצלינג, ס'דא פארשידענע סארט שטורעמען, א שואה איז אזא סארט וואלקן אזא סארט שטורעם, ס'איז געווען זוניג און פלוצלינג איז אוועק געגאנגען די זון, פלוצלינג איז א שטורעם, פלוצלינג מ'ווייסט נישט פון וואו ס'איז געקומען, דאס איז א פחד. און דער ספר משלי זאגט, און דער גאנצער ספר משלי איז דאך עוסק בשבח החכמה, בשבח התורה, בשבח די וואס זענען עומד על, וואס מ'קען זאגן עומד על סודך, עומד על סוד התורה. ער זאגט אויב איינער גייט מיט די תורה האט ער נישט מורא פון פחד פתאום, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי ס'דא געוויסע סדרים, און אוודאי איז דא מצבים, ס'דא טראגעדיעס וואס אוודאי די מצבים לאזן נישט צו די זאכן, יא א מענטש קען, א מענטש קען זיין אין אזא סארט מצב, ער וועט נישט קענען עסן, ער וועט נישט קענען שלאפן, אפילו דברים פשוטים פון סדר היום איז עס טאקע עובר, דאס הייסט דאך א פחד פתאום, ס'צוברעכט זיין סדר היום, אבער מיט דעם געווענליך. איך זאג נישט אלעמאל, געווענליך, נאך א געוויסע לימיט, אוודאי איז דא שיעורים, אבער נאך א געוויסע לימיט, דאס, די זאכן וואס זענען א מענטש'ס סדר יום, גייען אן, און פארקערט, מען איז נאחז אין די לעבן, מען אפילו ביי אבילות, מען שטייט אויף, מען דאווענט שחרית, מען עסט פרישטאג, ס'דא סעודת אבילות, און מען טוט זיך אן, אוודאי, אויב מען טוט זיך נישט אן, אבער. א געוויסע חלק און שפעטער נאך די שבעת ימי אבילות די די סדרים ס'מוז דאך זיין אויב דארט איך גיי איך שטארבן פאר הונגער דאך איך קען דאך נישט נישט אויפשטיין אינדערפרי דאס זענען די זאכן וואס זענען בהכרח אין אנדערע ווערטער וואס זענען א חלק פון זיין לעבן וואס זענען מ'קען זאגן טיפער אדער העכער אדער נישט נפגע פון די דברים פתאומיים פון די זעזוע הפתאומי ס'טאקע דא א זעזוע פתאומי

כ'טו שוין ניט זאָגן שהכּל נהיה בדבֿרו, מ'קען זאָגן אַזאַ טײַטש, אַזאַ אמונה טײַטש, אָבער כ'מיין ס'איז אַ סך פּשוטער פֿון דעם. ס'איז דאָ טאַקע די זעזוע, ס'איז דאָ טאַקע די שאַק. אָבער ס'איז דאָ אויך די דברים קבֿועים, די זאַכן וואָס זענען למעלה מן הזמן, די זאַכן וואָס זענען למעלה פֿון די טשעינדזשעס. די למעלה, די גשמיות איז דאָס פשוטע זאכן אז א מענטש דארף יעדן טאג עסן לפחות אביסל, דארף שלאפן ער וועט איינשלאפן, ס'איז אזוי, אזוי איז די פאקט, אפילו איינער קען נישט איינשלאפן ער איז אזוי בצער, סוף וועט ער איינשלאפן, ער וועט באקומען א געוויסע התחפרין, די נחמה. און פונקט אזוי איז עס פאר די תלמיד חכם, אין אנדערע ווערטער אויב איינער האט א קביעות אין די תורה, און ס'איז טאקע מועיל, די, כ'מיין די כפשוטו ממש, וויפיל ס'דא א קביעות, למשל, קענט איר זען, כ'טראכט, כ'וויל נישט רעדן צופיל, כ'טראכט ס'דא. עס געשעט אזא זאך, ווען מענטשן זאגן אקעי מען דארף טוישן, מען קען, איינער האט געפלאנט א גרויסע שמחה, א גרויסע חינגא אוודאי פאסט נישט, פאסט נישט צו ממשיך זיין אין א זמן צער לרבים, ס'איז א זמן אבל לרבים, מען קען נישט מאכן א שמחה אין די צייט, אבער די זאכן וואס ער טוט יעדן טאג פאלט קיינעם נישט איין, אז מען זאל מבטל זיין די מנין מעריב, יא מעריב דארף מען דאווענען יעדן טאג, אויב איינער האט א שיעור קבוע, אויך פאלט כמעט קיינעם נישט איין, אוודאי ער האט א גדר הלכה, אויב איינער איז ממש אבל אפשר דארף ער יא מבטל זיין די שיעור קבוע האב איך געזאגט די געדאנק מ'איז מבטל די שיעור קבוע און דאס איז נישט קיין סתירה דאס איז א שיעור קבוע יעדן טאג דאווענט ער מעריב און ער זאגט ער זאגט פאר א שיעור דאס שטערט נישט דאס זאגט נישט אז ער איז פוגם כאילו אין די אבילות וואס ער דארף זיך פירן אין די אין די צער וואס ער פילט פארקערט דאס איז דאס איז אזויווי א זאך וואס איז נישט נישט תלוי אין דעם ס'נישט ס'איז למעלה אזוי ווי דו זאגסט ס'איז טיפער פון די טשעינדזשעס וואס געשעהט ס'איז קבוע. אזוי איז דאך טאקע די הלכה אפילו ביי אבילות אויב ס'איז דא ימים טובים און ס'איז דא שבת וואס איז מפסיק אבילות די ימים טובים וואס זענען מפסיק אבילות א יום טוב פרטי איז שווער עס אויב ס'איז דא א יום טוב וואס איז נישט קבוע לו זמן קען זיין ס'זאל נישט מפסיק זיין אויב מ'זעט אז טומאה הותרה בציבור איז אזוי די הלכה זאכן וואס זענען קבוע לו זמן זענען זענען נישט נאר מ'געלערנט אין יומא

בכלל אפילו א קרבן יחיד אדער א קרבן פסח וואס קבוע לו זמן, דאס גייט אן, דאס גייט אן אפילו בזמן, עס הייסט פארקערט אויב עס איז בטל התמיד דעמאלס איז עס שרעקליך, די זאך דאס הייסט די חורבן, מען זאגט עס איז בטל געווארן די תמיד, אבער ווילאנג עס איז נישט דא קיין ממש א חורבן, עס זאל זיין די גרעסטע זאך, מן המקדש לא יצא, סאו עס איז דא די אלע דברים קבועים, די אלע זאכן וואס זענען קבוע, זיי בלייבן די זעלבע. און אזוי איז כלפי די תורה, די חלק התורה, וויפיל די תורה, אזוי ווי איך זאג. מען גייט נישט לערנען פון לג בעומר, וויפיל ס'איז דא א שיעור וואס מען לערנט יעדע וואך דברי תורה, איז עס פארט עס ווייטער, און די נחמה איז און די קביעות פון דעם איז נישט אז מיט דאס קען מען פארשטיין, צו מיט דעם קען מען פארענטפערן, צו מיט דעם קען מען, דאס איז א זאך וואס איז נישט תלוי אין דעם, אונז עפענען טאקע די זוהר. אונז האבן געלערנט די לעצטע דריי וואכן די זוהר אין פרשת תצוה, וואס איז איין פלאץ וואס די זוהר רעדט פון די ענין פון ספירת העומר, בכלל אין תצוה, איינע פון די פלעצער וואס די זוהר גייט אדורך אלע ימים טובים, אונז האבן געלערנט מער ווייניגער דורכגעגאנגען לפי דרכינו די גאנצע שטיקל וואס ער הייבט אן פון פסח, דורך ספירה צו שבועות, וואס האבן געלערנט אלע דרכי לימוד התורה וואס האבן זיך אריינגעלערנט אין דעם, אזוי וואס האבן געלערנט די לעצטע וואכן. יעצט וועל איך פארן ווייטער צו נאך א שטיקל זוהר וואס איז אין פרשת אמור, וואס דאס איז די צווייטע פלאץ וואס די זוהר רעדט אלע עניני אלע עניני סארי אלע עניני המועדים אלע עניני ממילא עניני ספירת העומר און שבועות אונז הייבן אונז אן די זוהר נאך די זוהר עס איז שווער עס איז זייער שווער צו טיילן אין די שטיקלעך ווייל די זוהר לערנט אויך און אזוי איז דאך אוודאי די אמת אז די גאנצע סדר פון פסח און ספירת העומר און שבועות איז דאך איין גרויסע סדר ווען מען איז מסביר די ענין פון חמץ למשל וואס איז אסור פסח, קומט מען דאך נענטער און מען דארף דאך מסביר זיין וויאזוי ווערט חמץ מותר למזבח, ווערט מותר נאך פסח, ווערט מותר מ'איז מקריב אויפן מזבח בשבועות, ס'איז דאך איין גרויסע חלק פון די דרוש, מ'רעדט דאך די גאנצע ענין פון עומר וואס איז די מנחת שעורים, און נאכדעם שתי הלחם וואס איז די מנחה פון חיטים, מנחת ביכורים, ס'איז דאך אלס א המשך פון די זעלבע זאך. איז אין נאכדעם וואס די זוהר האט מסביר געווען די ענין פון די יחוד פון פסח, די זיבן טעג פון פסח, און וויאזוי די זיבן טעג פון פסח זענען אנדערש פון די זיבן טעג פון סוכות, האבן שוין געזען דאס אין די זוהר אין פרשת תצוה, און די זוהר האט אנגעהויבן צו רעדן נאכדעם אזוי, וואס איז די פשט אז פסח און שבועות זענען זיבן טעג און שבועות איז איין טאג, דאס איז געווען די קשיא וואס די רבי יהודה האט געפרעגט פאר רבי אבא פריער פאר די שטיקל וואס איך הייב דא אן, און מען האט מסביר געווען די תירוץ. בתוך דעם אנגעהויבן א נייע א נייע ענין ברענגט די פסוק וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם. אוודאי דער זוהר גייט רעדן פון אויב מען שטעלט די פסוק מנחה חדשה בהקריבכם מנחה חדשה און מיט דעם רעדן די ענין פון די מנחה חדשה איז דא איין מנחה וואס מנחת עומר אזוי גייט עס מקשר זיין מיט מנחת קנאות. מנחה פון א סוטה וואס מאכט פון שעורים נאכדעם איז דא א מנחה חדשה דאס הייסט חדשה פון חיטים די שעורים דאך אויך געווען חדשה אין א געוויסע זין דאך געווען חדש די ערשטע פון שעורים יעצט איז די חדש פון חיטים. איז פאר ער הייבט אן צו ברענגען צו רעדן צו מסביר זיין די ענין און ער ברענגט א פסוק נאך א פסוק, הייבט אן רבי שמעון פתח א פסוק אז ירננו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט את הארץ, און צו פארשטיין אז די פסוק האט צו טוהן מיט די נקודה וואס ער האט מסביר געווען פריער פארוואס שבועות איז איין טאג, ער האט געזאגט אז דאס איז די ענין פון עץ החיים בתוך הגן, אז די עץ החיים וואס הייסט על פי זוהר די ספירת התפארת הייסט אחד, דא פון איין זייט פסח וואס איז צד ימין ספירת החסד, פון איין זייט סוכות וואס איז צד שמאל ספירת הגבורה און אינמיטן איז דא עץ החיים וואס דאס איז נאר איינס אזוי ווי עס איז דא זיבן און זיבן אינמיטן איז דאך אינמיטן אינמיטן איז נישט קיין גרויסע זאך וואס טיילט זיך אויף איינס איין וועג פון עס פארשטיין איז וויבאלד ער איז איינס איז א ענין פון אחד איז נאר דא איין טאג פון חג השבועות וואס דאס איז די יחוד פון קבלת התורה און די צווייטע שטיקל אונז גייען נישט לערנען היינט אבער די צווייטע חלק פון די מאמר קומט ער צוריק צו מסביר זיין די ענין פון די ביימער, עס הייסט נאך א זאך בעט איך טאקע שבועות ברענגט מען ביימער, בעצרת על פירות האילן, און מדת תפארת הייסט דאך אלעמאל עץ, עץ חיים היא, רופן אונז אלעמאל די ביימער, די ספירת התפארת, די מרמז אויף די תורה. וועגן דעם ברענגט ער די פסוק אז ירננו עצי היער און מ'וועט אנקומען צו דעם בעזרת השם נעקסטע מאל פאר שבועות מ'וועט לערנען וועגן דעם. אבער יעצט אז ער האט דאס געזאגט האט ער אנגעהויבן אזוי אזוי ווי די דרך הזוהר איז אנצוהייבן אזוי ווי אונז האבן אנגעהויבן היינט רעדן בשבח התורה בשבח התורה און בשבח עוסקי התורה. אלעמאל ווען אונז לערנען אזא דרוש ווילן אונז זעהן ווי די שבח התורה, מען דארף דאך נישט סתם א ענין צו פותח זיין בכבוד אכסניא צו פותח זיין בשבח התורה, מען דארף דאך פותח זיין אין די תורה, די תורה וואס איז דא היינט, די תורה, די חלק התורה, די וועג פון די תורה, ווייזט זיך אין די אין די היינטיגע דרוש אין די היינטיגע שיעור, אזוי ווי אונז לערנען, ווען מען זאגט מען איז משבח די תורה, איז נישט עפעס א שבח כללי, עס איז נישט דא איין ענין פון קבלת התורה וואס מיט דעם קען מען משבח זיין, זאג ווי די תורה איז גוט, ווי די תורה ברענגט עולם הבא, ווי די תורה ברענגט א מענטש צו דביקות אין אייבערשטער, און אזוי ווייטער. נאכדעם די פרטים איז ממילא אתי, ממילא קאתי, נאר אונז לערנען דאך בכל יום בעיניך כחדשים, ווי מען זאגט מנחה חדשה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, הייסט אז פון יעדע שטיקל תורה איז דא א נייע קבלת התורה, פון יעדע ווארט אין די תורה איז דא א נייע שבח אין תורה, יעדע מאל וואס מען זאגט לערנט עפעס א נייע געדאנק, א נייע דבר דבר אמת אין די תורה, איז דאס אליינס א סיבה פאר די תורה זאל זיין גוט, נישט אז ס'דא איין זאך וואס תורה איז גוט, אז איך ווייס די תורה איז מן השמים, סאו מען גייט לערנען באלד לחם מן השמים, תורה איז מן השמים, שמים ווייזט אויך אויף די עץ החיים ספירת התפארת, וועגן דעם איז אלעס וואס די תורה מוז זיין גוט, ניין, דאס איז אזויווי א חצונית'דיגע בליק, יא, די תורה איז גוט פון ווי וועגן ווי ס'קומט, אבער איז נישט אליינס גוט, ס'פארשטייט נישט אליינס, ווי מ'פארשטייט תורה על פי האמת, מען קען עס רופן טועם זיין טעם התורה, יא, מיינט וואס איז טועם די טעם פון די עץ החיים אין די תורה, נישט נאר ער כאפט זיך אן אין די תורה, דעמאלטס פארשטייט ער אויך יעדע פרט, לערנט איין מצוה, לערנט די מצוה פון ספירת העומר, און ער זעט זיך אין דעם א טוב בפני עצמו, א חיים בפני עצמו, איז עס דא א שבח פרטי, א שבח פון קבלת התורה, א שבח פון די תורה, אויף די זאך אליינס, אויף די ענין פון וואס ער האט יעצט געלערנט, און פון דעם יעדן טאג איז א קבלת התורה, ווי מען זאגט אמאל אין די זוהר על זה בלבד, פאר דעם אליינס, מען קען זאגן האט מען, האט זיך געלוינט צו געבן די תורה, אין אנדערע ווערטער דאס אליינס איז א זאך וואס לוינט זיך מקבל זיין די תורה פאר דעם, סיי די תורה, די שטיקל תורה, די מצוה, די דבר תורה פרטי. און די זאך וואס רבי שמעון האט אנגעהויבן דא איז געזאגט, וואויל זענען די וואס זענען עוסק אין די תורה, לשון הזוהר איז אמר דמשתדלי באורייתא, פרובירן עוסק זיין די תורה, אזוי ווי מען זאגט אמאל זיין מפתה די תורה, כי יפתה איש בתולה זאגט די תרגום ארי ישדל, מען זוכט די תורה, מען פולווערט אין די תורה, מען דרייט זיך אין די תורה, אז די אידן זיי וויסן זיי ווייסן דרכי הקדוש ברוך הוא, און זיי זענען מתאחד בשם השם, און ווער ס'איז פארקערט איז פארקערט, און די עיקר זאך וואס ער קומט אן און ער זאגט זאלסטו נישט מיינען, אזוי טייטשט די רמ"ק, זאלסט נישט מיינען, זייער וויכטיגע זאך. דאס הייסט מ'זאגט דאך אז די תורה, וואס טייטש תורה? וואס טייטש וויסן די תורה? משתדלי באורייתא, נישט סתם וויסן נאכצוזאגן יעדע שטיקל אין משנה ברורה אדער יעדע פסוק איך ווייס אין תנ"ך, מ'דארף וויסן דרכי הקדוש ברוך הוא, גאנץ תורה איז דאך ווי מ'זאגט שמו של הקדוש ברוך הוא, דערנאך די נוסח פון עפעס א מקובל זאגט שאין התורה והקדוש ברוך הוא. דברים נפרדים, די אייבערשטער און די תורה איז די זעלבע זאך, אין אנדערע ווערטער לערנען תורה הייסט דאך לערנען גאט, מען דארף לערנען גאט, ס'נאר דא איין זאך וואס מען טאר לערנען, וואס מען דארף לערנען, מען לערנט עפעס אנדערש איז ביטול תורה, ס'הייסט ביטול, נישט נאר ביטול תורה, ס'הייסט ביטול ביטול אמונה, ביטול ידיעת השם, און די אלע פרטי התורה. על פי דרך הזוהר זענען נאר אליינס געוויסע דרכים, געוויסע דרכים, אנדערע ווערטער פון די ספירות דאס הייסט פון די, פון הנהגת השם, פון הארת השם, פון השגחת השם, פון וועגן וויאזוי מען פארשטייט אים, פון וועגן ווי אזוי ער איז אליינס, דאס איז דאך די לימוד התורה. איז ווער ס'לערנט דאס ער ווערט, ער ווערט מאוחד מיט גאט, ווער ס'לערנט נישט ווערט נישט מאוחד. איז דאך דא אזא שאלה וואס שטעלט זיך פאר דעם. איך לערן עס אביסל אריין, עס איז אביסל אריין פון מיר איז עס שוין דער רמ"ק טייטשט עפעס ענליך צו דעם דא. מ'קען פרעגן א שאלה, מענטשן פרעגן א שאלה פאר דאס. וואס עפעס דארף מען יעצט פארשטיין די תורה על פי האמת? וואס דארף מען עפעס יעצט פארשטיין די תורה באופן וואס זאל מיר זיך ברענגען נישט גלייבן אז איך ווער דורך דעם דבוק אין גאט, טאקע ווערן דבוק אין גאט, טאקע פארשטיין דרכי האלוקות, דרכי השם, מתוך התורה, מיר מעיין זיין דורך דורך די משלים פון די תורה, מתוך די חיצוניות פון די תורה קומט נישט אן צו די נשמה פון דעם, קומט נישט אן צו די וועג ווי אזוי צו דינען די אייבערשטער, וועג ווי אזוי צו זען זען גאט, ווי אזוי צו זען גאט אין די וועלט. קען דאך לחשך אדם לומר וועט קומען מענטשן און זאגן אין עולם הבא וועט מען אנקומען צו דעם, אונז לערנען דאך על פי פשט אויף די וועלט היום לעשותם מחר לקבל שכרם, די וועלט דארף מען טון וואס מען האט דיך געהייסן, מען דארף טון עוסק זיין במצוות, איך ווייס, אדער אפילו נישט במצוות, די וועלט איז דאך א וועלט פון. חיים גשמי פון חיי הגוף, מען דארף טאנצן, מען דארף לעבן, מען דארף עסן, מען דארף טרינקען, מען דארף ארבעטן, דאס איז דאך עולם הזה. אוודאי מען רעדט נישט שלא בקדושה, מען רעדט נישט עסן טרייף, עסן כשר און טאנצן בכשרות און טון אלעס על פי דרך כ אזוי ווי מען דארף, און שפעטער ממילא האט ער די עולם הבא וועט ער שוין פארשטיין, די עולם הבא וועט ער שוין האבן דביקות, די עולם הבא וועט ער אנקומען צו ידיעת התורה, וואס ידיעת התורה מיינט על פי הזוהר ידיעת שם השם. זאגט דער זוהר דאס איז נישט קיין וועג אונז לערנען דאס זאגט דער זוהר ווער ס'איז זוכה מאן דזכי בהאי עלמא זכי בהאי עלמא דאתי אינטערעסאנט מ'קען אזוי ליינען דער זוהר ער זאגט נישט אפילו מאן דזכי בתורה בהאי עלמא יא ער זאגט מאן דזכי בהאי עלמא ווער ס'האט אויף די וועלט און ווער ס'איז זוכה די וועלט ווער ס'ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך אויף די וועלט ער איז די זעלבע וואס ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך וואס איז זוכה לעולם הבא קען נישט ס'איז טאקע אמת אז עולם הבא איז בעסער פון עולם הזה. אבער מען קען נישט ווארטן אויף עולם הבא, ווארטן אויף עולם הבא דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין וועג. אזוי ווי אונז לערנען, זאגט די זוהר אונז לערנען, עס שטייט וחיקך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים, איז די ידיעה די די דרש פון די מדרש ווערט טאקע געברענגט בשם רבי שמעון בר יוחאי אין די גמרא אין סנהדרין איים סארי אין יבמות עס הייסט דובב שפתי ישנים ברענגט אויף די פסוק אגורה באהלך עולמים די רבי שמעון זאגט נישט די מדרש אבער זאגט די נקודה כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ס'הייסט ווי אזוי קען מען לערנען בקבר ס'הייסט דאך בקבר אפילו לכאורה אזוי לערנט מען נישט בקבר אז אין זיין קבר וועט מען גיין מ'וועט זעהן אז ס'רוקט זיך עפעס די די שפתים ס'איז נישט קיין וועג.

דאס איז אזוי ווי די תהל די די פסוק זאגט הולך לדודי למישרים ס'איז גלייך ס'איז גלייך הייסט נישטא קיין חילוק צווישן עולם הזה און עולם הבא גלייך ס'איז גלייך ס'איז נישט עקום ס'איז דובב שפתי ישנים ווען ער איז פארשלאפן צו ער איז פארשלאפן בעולם הזה צו ער איז פארשלאפן בעולם הבא ס'הייסט ס'זעהט דאך אויס אז ער שלאפט אויב איינער איז זוכה צו די יין הטוב פון די תורה יין הטוב אוודאי ווייזט אויף טעמי התורה יא ס'איז דאך דא אזוי ווי מ'לערנט ס'איז דא לחם פון די תורה וואס איז צו פארשטיין די תורה צו עסן אזוי ווי ס'איז, און ס'איז דא יין הטוב, יין הטוב, אזוי ווי די גמרא זאגט יין איז דברי סופרים, יין איז די די אידן וואס זענען עומד על תורה, ווערן אביסל שיכור פון די תורה, די תורה באנעמט זיי, זיי האבן א טעם אין די תורה, א טעם, נישט נאר א טעם גופני, אזוי ווי מ'זאגט ברויט איז אויך א טעם, מיין איך טעם, טעם דגן און אזוי ווייטער, נאר אויך א טעם נשמתי, אויך א טעם רוחני, אזוי ווי דער חילוק פון וויין, וויין טוישט א מענטש'ס שכל, נישט נאר זיין גוף, ס'בויט זיך זיין דעת, א געוויסע סארט דעת, על כל פנים. איז דאס וואס אידן זענען דבוק אין גאט אין די עולם הבא, דאס איז געבויט זיך פון זייער תורה בעולם הזה, דאס הייסט די דובב שפתי ישנים. און פארשטייט זיך אז מכלל הן אתה שומע לאו, אויב נישט נישט. אין אנדערע ווערטער אז מען רעדט פון צדיקים וואס זענען בעלמא דאתי וואס זענען נישט אויף די וועלט און מען זאגט אז זיי לעבן נאך, זיי לעבן מתוך דעם וואס זיי האבן עוסק געווען בתורה, ס'קען זיין אז מען קען גיין צו העכערע מדריגות נאכדעם, אבער מתוך דעם וואס זיי האבן מתאחד געווען בתורה, זיך מתאחד געווען אין די תורה בעולם הזה, עס איז געווארן א חלק פון זיין נפש, וועגן דעם אזוי ווי דער פסוק אין משלי זאגט און אזוי ווי די חזל דרש'נען עס בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך, די גמרא טייטשט, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך, בקבר, והקיצות היא תשיחך בעולם הבא, וואס הייסט תשיחך וואס איז רעדט, און רעדן, אזוי ווי מען זאגט רעדן איז א רמז אויף חיות, רעדן איז אפשר ער רעדט נישט אין דער אמת אבער רעדן הייסט חיות, נישט נאר ער ווייסט נאר ער רעדט, ס'לעבט, ס'איז געשמאק, ס'טאנצט, ס'זינגט, שירת התורה. און דאס איז זייער ענליך צו דאס וואס מ'זאגט אז אונז האבן געזאגט פריער מ'קען נישט צעטיילן די די חלקי התורה, ס'איז דא קבלת התורה און ס'דא מצוות פרטי התורה, אזוי ווי מ'קען זאגן ענבים באשכול, עפעס א, ס'קומט ארויס פון די גפן, ניין. עס דארף זיין איין זאך. זעלבע זאך קען מען נישט צעטיילן עולם הזה מיט עולם הבא, מ'קען נישט און דאס איז א חלק פון דעם וואס די תורה איז זיך אליינס צו אונז אנגעהויבן, נאך אליינס א חלק פון דעם וואס די תורה איז למעלה מן הזמן, די גאנצע איידיע פון תורה, דאך עס איז א זאך וואס איז שווער צו פארשטיין און זענען עס מסביר אמאל בדרך השכל און אין די רמבם'ס וועג און זיינע שיעורים, קען איך זאגן דא מער בדרך ה, דרך האמת, דרך החכמה. די גאנצע געדאנק פון האבן דברי תורה בלב.

און ווען די תורה איז יודעי שמך, און ווען די תורה איז והערב נא, און די תורה איז זיס, און זיס מיין איך נישט אז סתם עס איז געשמאק, עס מיינט אז עס ווערט, מען קען זאגן אז והערב איז אזוי ווי אם ערבת לרעך, אז דו ווערסט א ערב פאר די תורה, דאס הייסט אז די ערבות פון די תורה מאכט אים שולדיג פאר די תורה, עס מאכט אים אחראי פאר די תורה, עס מאכט די תורה א חלק פון אים.

ראו כי טוב ה' פון די תורה צו די נשמה איז בכלל נאר נפקא מינה צו ס'איז אויף די וועלט צו ס'איז אויף יענע וועלט, צו ס'דארף בכלל די אלע כלים, צו ס'דארף בכלל די די אלע לבושים פון עולם הזה, צו ס'דארף בכלל א טיש מיט א ספר בכלל צו לערנען דברי תורה, איז דאך פשוט אז נישט, איז דאך פשוט פאר יעדע בר דעת פון אפרוח שלא נפתחו עיניו אז די דברי תורה זענען דאך נצחיים, יעדע דבר שכל איז דאך נצחי, די שכל ליגט נישט אין א געוויסע פלאץ, די געדאנק וואס אונז זאגן, כ'ווייס ס'איז דא א געדאנק וואס הייסט לחם מן השמים, א געדאנק וואס הייסט מצות ספירת העומר, דאס איז טאקע די קיום פועל ממש פון די מצוה, אז מען נעמט א מויל און מען זאגט היום אזויפיל אזויפיל לעומר, אבער די געדאנק דערפון, די דברי תורה, די טעם דערפון איז דאך א טעם נצחי, ס'איז דאך א הסבר נצחי, ס'איז דאך א ענין נצחי, פארקערט פאר דעם זוכט דאך דער זוהר אלץ מפשיט זיין נאך מער און נאך מער.

טוישט נישט גארנישט ס'איז שוין די גאנצע וועלט קען קען קען חרוב ווערן און דאס וועט נישט אוועק גיין די גאנצע וועלט וועט איז טאקע נישט נישט ווייל כ'גלייב ס'איז אמונה פשוטה אז ס'איז אזוי ווייל די מושג די הגדרה פון א געדאנק די הגדרה פון א דבר אמת די הגדרה פון א דבר שכל איז אז עס ווערט נישט נסבל אז עס איז אמת אויב עס איז ווי אמת ער איז אז ער איז דאך אמת כמות שהוא נישט אמת אויף א וועלט נישט אמת. וועגן דעם איז נישט ס'נישט סתם וואס מען זאגט אז מען דארף לערנען תורה אזוי ווי פאר אש לוהטת סביבם מיט א מיט א פייער ארום און ארום די פייער די פייער איז נישט נישט געקומען צו זאגן אז ס'איז שרעקעדיג ס'געקומען צו זאגן אז דער רבי שמעון בר יוחאי האט פארברענט און ווער ס'איז עוסק בחיי שעה דארף מען מעיין זיין אוודאי דארף מען נישט פארברענען פועל ממש און ס'איז א שלעכטע זאך ווען ס'געשעט אזוי און מ'דארף צוריק גיין און טון תשובה אויף דעם, אבער די תורה האט פארברענט חיי שעה, ס'איז נישטא קיין וועג ארויס פון דעם, ס'איז נישטא קיין דאס איז די אמת לאמיתו, ס'איז נישטא קיין וועג ארויס פון דעם, ווער ס'פארשטייט נישט דאס, ווער ס'איז, ווער ס'האט נישט אפילו די הווא אמינא איז דאך. אין לו חלק באלוקי ישראל, עס גייט זיך גארנישט אן. ס'מוז זיין, ס'מוז זיין אזא סארט תורה וואס איז בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, וואס איז בעולם הזה און ס'איז בעולם הבא, אויב איינער זאגט ס'וועט זיין נאר בעולם הבא און נישט בעולם הזה, איז דאך אויך פארשטייט ער נישט וואס טוט זיך מיט זיך. ס'איז נישט קיין זאך וואס איז מעדזשיק, ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'באקומט, מ'דארף דאך האבן א די גאנצע זאך איז געקומען צו האבן און צו געבן א מענטש אביסל א רמז, אפשר נישט בשלימות בעולם הזה ווייל ער האט דאך דאך א גוף, אבער אביסל א רמז פון די זאך וואס הייסט חיים רוח נצחיים, ס'איז דאך וואס הייסט חיים רוחניים, פון די ס'לעבט אזוי ווי א מושג שכלי לעבט, ס'לעבט אזוי ווי גאט לעבט, ס'לעבט אזוי ווי א מלאך לעבט, דאס איז דאך די גאנצע זאך. וועגן דעם, איך וויל, דער עולם וויל בכלל נישט וויל זאגן אזוי הלכה למעשה מער, אבער ס'איז דאך ווען אליינס הלכה למעשה, אינטערעסאנט זיך מתבונן זיין אויף די פסוקים, מען זאגט דא א פסוק זייער שיין, בשכבך תשמור עליך, וואס איז געווען שלעכט די פשוט'ע פשט ווען דו שלאפסט די תורה דיך אפהיטן אויך, ס'איז דאך פשוט אז ווען א מענטש שלאפט האט דאך נישט קיין דעת, ווען א מענטש שלאפט קען זיך נישט היטן קאנשעסלי אליינס, דארף ער ברוך השם די תורה היט אויף אים, ס'איז דאך דברים פשוטים. תירוץ איז אז ס'איז היינו הך. אויב מען פארשטייט אז עולם הבא איז נישט אנדערש פון עולם הזה, אז עולם הבא איז נישט, תורה איז נישט אנדערש אין עולם הבא ווי אין עולם הזה, ס'דא, תורה איז למעלה פון די גאנצע חילוק, איז ממילא פונקט אזוי ווי ס'איז דא א חילוק צווישן עולם הבא און עולם הזה, כלפי עולם הזה אפשר זעט אויס עולם הבא שלאפענדיג, אדער די מענטשן, מענטשן, לפחות מענטשן וואס זענען נישט זוכה לעולם הבא, וואס זענען נישט זוכה לטובה פון די שכינה, ס'כאילו שלאפן זיי אין עולם הבא. די זעלבע זאך איז דאך בעולם הזה, דאס ווען א מענטש שלאפט, מ'זאגט אז עס איז אחד בששים במיתה, אבער וויפיל ער איז בשעת ער שלאפט לערנט ער נישט און בפועל ממש לערנט ער נישט קאנטשעסלי לפחות, איז ער דאך טאקע טויט, און בשכבך מיינט דאך נישט דווקא שלאפן ווען ער איז פארשלאפן ווען ער האט א פארשלאפענע טאג א פארשלאפענע וואך. איז ער דאך דעמאלטס נישט קיין מענטש, איז דאך דעמאלטס א בהמה, איז דאך דעמאלטס א, איז דאך עבד ומלך שווים, אזוי מ'זאגט, ס'איז דאך גארנישט בעסער, די גאנצע מעלה פון א מענטש איז ער קען רעדן, ער קען טון, ער קען מאכן מיט זיין שכל, ווען ער שלאפט ליגט ער דאך טויט, שוכב כ נ נמשל כבהמות נדמו. נאר וואס זאגט מען? ווייל איינער וואס איז א בעל תורה, איינער וואס איז זוכה לתורה האט חיים נצחי, ער האט חיי עולם נישט חיי שעה. און ווען מען זאגט אז די תורה איז חיי עולם נישט חיי שעה מיינט עס אז די דרך התורה, דער וואס פארשטייט א משהו וואס מיינט ברעקל, א ברעקל תורה אזוי ווי לחם מן השמים איין מאל געגעסן מאן, ווייסט ער דאך אז דאס וואס ער האט א נפילה, דאס וואס מען רופט א נפילה, יא דאס וואס ער האט א גאנצע וואך וואס איז געווען פארשלאפן, דאס טוישט נישט די אמת פון די תורה וואס ליגט אין זיין הארץ, וואס ליגט אין זיין נשמה, עס טוישט זיין גוף, זיין גוף איז געווארן פארשלאפן, זיין תורה איז דאך נישט געווארן פארשלאפן, די תורה איז דאך נצחי, די תורה איז דאך קביעא וקיימא, א תלמיד חכם איז דאך למעלה פון די אלע זאכן, און בשכבך תשמור עליך כפשוטו, די זעלבע תורה וואס איז בשכבך תשמור עליך ווען ער שלאפט אין קבר, די זעלבע תורה איז בשכבך תשמור עליך ווען ער שלאפט אין בעט, אדער ווען ער האט א פארשלאפענע וואך, אדער ווען ער האט א פארשלאפענע יאר, א פארשלאפענע דעקעיד, איך ווייס וואס, ווייל די תורה איז דאך אמת, די אז ווען מען זאגט איין ווארט תורה וואס מען האט געלערנט אין תינוקות של בית רבן, געווען אין איין אמת מיט א כוונה אמת מיט א סארט דביקות אין הקדוש ברוך הוא וואס ער געלערנט ווען ער געווען דריי יאר אלט ס'איז גענוג אויף א גאנץ לעבן ווייל די תורה איז דאך למעלה מן הזמן ס'האט זיך נישט געטוישט דאס וואס איז יעצט גראדע אין צייט אין זיין פעולה האט זיך עפעס געטוישט בסדר איז טאקע זאגן מיר דארף מ'דארף זאגן מ'דארף דארף דאך מתקן זיין די זמן אויך פאר דעם איז דא מועדים און זמנים די אלע זאכן בסדר אבער די עיקר תורה איז געקומען צו זיין למעלה מן הזמן די עיקר תורה איז געקומען צו זיין דאס וואס איז זייער שיין און מ'דארף דאך אנהויבן דאס צו פארשטיין אז עס טוישט נישט אויב איך פארשטיי עפעס א דבר תורה אויב איך האב א השגה וואס איז א השגה א תורה'דיגע השגה נישט נאר א חיי שעה'דיגע השגה זאגט אמאל תפילה קען הייסן אפילו חיי שעה אדער מצוות קען הייסן חיי שעה נאר א חיי עולם'דיגע השגה איז נישט קיין חילוק צו ס'איז זונטאג צו ס'איז מאנטאג צו ס'איז פארשלאפן צו ס'איז נישט פארשלאפן ער איז א תלמיד חכם ער איז א אזוי ווי די גמרא זאגט תלמיד חכם אפילו א תלמיד חכם שסרח אפילו א תלמיד חכם וואס איז זאל זיין עובר זיין גרויסן עבירות עס מאכט נישט מותר ווייל א תלמיד חכם מעג נישט און אפילו אחר וואס איז געווען א תלמיד חכם און האט כופר געווען בעיקר צו וואס זאל נאר זיין קיצץ בנטיעות איז נאך אלץ געבליבן א תלמיד חכם עס איז נישטא קיין וועג ארויס פון דעם אזוי ווי אזוי ווי פונקט אזוי ווי שטייט כל באיה לא ישובון מען דארף דאך וויסן פונקט אזוי ווי ס'איז דא כל באיה לא ישובון דאס אויף מינות דרש'נט די גמרא כל באיה לא ישובון פארוואס שטייט אין די ספרים ווייל מינות דאס הייסט א פגם המחשבה דאס הייסט א געוויסע מחשבה וואס איז נישט ריכטיג און א מחשבה איז זייער שווער אויסצומעקן אפשר איז נישט קיין פשוטע אפשר קען מען יא ישובון אבער ס'איז דא אזא נקודה אז א מינות איז א זאך וואס מ'קען נישט אזוי ווי עטוואס צו טון, אזוי ווי מענטשן זאגן, כ'האב דאך געהאט, כ'האב דאך א ספק, איך ווייס נישט, וועל איך זיך מאכן? שוין, מאכן קען מען זיך, אבער דאס איז דאך אין די זמן, דאך אין די גוף, אבער אין די נשמה, אין די דעת, דעת איז דאך נצחי, דעת, אויב איינמאל האב איך געהאט א ספק, כ'האב נאך אלעמאל א ספק, ס'איז דאך נישט א זאך וואס ליגט אין צייט. איז פונקט אזוי ווי ס'איז דא אזא זאך, איז דאך דא אזא סארט זאך אין תורה אויך, די תורה איז כל באיה לא ישובון, תורה איז נאן-ריווערסיבל, אזוי ווי מען זאגט אזוי איז דאך טאקע די הלכה, מען דארף זיך מוטשען צו פארשטיין ווי ווי ווי אמת, ס'איז דאך דא א ברית פון די תורה, יא, מען זאגט ווען מענטשן זאגן, א איד קען מען נאר ווערן, מען קען נישט ווערן אויס, וואס איז פשט פון דעם? וויאזוי קען זיין א זאך, יעדע זאך אין די וועלט וואס א מענטש וואס איז תלוי בבחירת אדם קען מען ווערן אויס, מילא זאגסטו א איד קען מען ווערן געבוירן, שוין, אז ביסט געבוירן, האסט דאך נישט בוחר געווען, קענסט נישט בוחר זיין צו זיין אויס איד, אבער א גר, א גר שנתגייר. ס'איז דאך דא א גר שחזר לסורו אבער על פי הלכה דאס הייסט אזוי זאגט די רמב ם אז א ישראל מומר נישט קיין ווערט נישט אויס צוריק גוי צוריק גוי קען מען נישט ווערן אך דער גר האט זיך מגייר געווען ברצונו החופשי בבחירותו ער איז אן אדאלט ער האט מחליט געווען ער וויל ווערן א איד ער וויל ווערן א בן א איד ס'הייסט דאך א מענטש וואס האט א ברית מיט די תורה און מארגן מאכט ער די זעלבע די זעלבע ברצונו החופשי זאגט איך וויל ווערן אויס איד זאגט אים די בית דין ניין קענסט ווערן א איד א מומר אבער קיין אויס איד קענסטו נישט ווערן. וואס איז די פשט פון דעם? די פשט איז נאר אזוי, עס איז דא א כל באיה לא ישובון פון די תורה אויכעט. א תלמיד חכם איז אזא סארט מענטש וואס ער קען ווערן אחר און נישט ווערן אויס תלמיד חכם. ער וועט באקומען א עונש, אזוי ווי די גמרא געזאגט, ער וועט באקומען א עונש אויף זיינע עבירות און שפעטער באקומען גן עדן אויף זיין תורה, אויף מצוות, מצוה עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה. דאס איז די גאנצע זאך פון די תורה, וועגן דעם די גאנצע זאך פון די תורה אז ס'זאל פארברענען די צייט, קען נישט זיין אז ס'איז דא א צייט, א צייט פון סודות התורה, א צייט פון נגלות התורה. און די גאנצע זאך פון תורה איז צו שטיין העכער צייט. כ'וועל ענדיגן מיט דעם, כ'וועל צוריק קומען צו אנגעהויבן אנהייב. אז לג בעומר הייסט די יומא דפגרא דפגרי ביה רבנן, כ'וועל זאגן א רמז, אין די גמרא דארט אין מסכת שבת זאגט אז ר' יוסף מיין איך האט געזאגט, א אינטערעסאנטע גמרא, די גמרא זאגט רב מיין איך האט מכריז געווען אזוי, דריי זאכן, מאה קרני בזוזא, מאה גאט איך דענק שוין נישט מאה רישי בזוזא מאה שפמי ולא כלום און איך זאג דיר רבינו חננאל'ס פשט וואס ווערט געברענגט תוספות רש"י האט א אנדערע פשט איך פארשטיי נישט אזוי גוט זאגט אזוי הונדערט קעפ דא א בארבער אמאל די בארבערס האבן געהאט דריי דזשאבס. מ'קען זאגן צוויי דזשאבס, ער האט געשניטן די קאפ, ער האט געשניטן די בארד, אפשר די מוסטעש, שפם. און נאך א זאך וואס די בארבער פלעגט טון, א אומן, אינטערעסאנט, ער איז געווען מקיז דם, כ'ווייס נישט וואס שייך איז, זעט אויס א בארבער האט א מעסער, קען ער שניידן האר, ער קען שוין שניידן אביסל בלוט, ארויסנעמען אביסל בלוט, פאר וואטעווער ריזען, עס איז נישט נאר אין צייטן פון די גמרא, עס איז אסאך צייט שפעטער, א בארבער האט געהאט די צוויי דזשאבס, ער איז געווען א מקיז דם, און ער איז געווען א שערער. זאגט רב אזוי. דער סדר פון דער בארבער איז הונדרעט מענטשן קען ער אפשערן פאר איין זוז, א בארבער איז נישט קיין טייערע דזשאב, ער דארף א גרינגע דזשאב, אפאר מינוט ער שניידט אפ די האר, חוץ איינער האט א זייער קאמפליקעיטעד העיר סטייל, איז הונדרעט מענטשן פאר א זוז, די זעלבע זאך מאה נו האב איך געזאגט מאה קרני בזוז, הונדרעט קרני מיינט הקזת דם, בזוז פאר א זוז אויך, מען געט א שטעך אריין עס קומט ארויס בלוט שוין, די זעלבע זאך הונדרעט קעפ שניידט ער אפ פאר א זוז, הונדרעט מאסטעשעס הונדרעט שפמ'ס. הונדרעט אזוי ווי שפתיים איז שפמ'ס שניידט אראפ אפילו פאר איינס איז נישט דאס הייסט די סדר איז אז מען קומט צו די בארבער באקומט מען די פעקעדזש מען שניידט זיך די קאפ די האר פון קאפ אפשר איז מתאים פאר לג בעומר ס'דאך דא א מנהג אז מען שערט זיך שניידט די האר פון קאפ און מען מאכט א הקזת דם און שפעטער פרעגט דיך ווילסט איך זאל טרימען דיין מוסטעש דאס מאכט ער שוין בחינם דאס שוין באקומט מען שוין פאר פרי אמר ר' יוסף האט ר' יוסף געזאגט אזוי נאכדעם וואס ער האט געהערט די מימרא פון רב האט ר' יוסף געזאגט אזוי יעצט פארשטיי איך עפעס אזוי פארשטיי יעצט פארשטיי איך עפעס. איך האב געווען ביי רב הונא ווען איך האב געלערנט אין ישיבה ביי רב הונא איז געווען די ישיבה פלעגן די רבנן זאגן יומא דמפגרי ביה רבנן דאס הייסט זאגט רשי א טאג וואס די רבנן האבן זיך נישט געהאלטן ביים לערנען זיי האבן נישט געהאלטן ביים לערנען עס איז געווען שוואך די לערנען איז נישט געגאנגען גוט אזוי זאגט תוספות זיי האבן זיך געמוטשעט מען האט עפעס אזוי אז עס געווען א שוואכע טאג א פארשלאפענע טאג פלעגן זיי זאגן היינט איז יומא דשפמי היינט איז א טאג פון פון מאסטעשעס א טאג פון שפתיים אדער פון מאסטעשעס וואס איז אויף די על שפם יא אויפן דא. ער האט נישט פארשטאנען וואס פארוואס איז עס א יומא דשפמי יעצט רב האט געזאגט מאה שפמי בולא כלום פארשטייט ער אז זיי מיינען זאגן א טאג וואס איז לא כלום היינט איז גארנישט אזוי טייטשט תוספות און רשי פשט פון די גמרא כ'האב געזען אין כ'בין מעורר געווארן פון די פרי מגדים מ'קען זאגן א רמז. אוי יומא דמפגרי ביה רבנן איז דאך א גרויסע שאלה, ס'איז דאך די שאלה אויף די שאלה אויף די תורה, זאגט דאך די תורה דארף זיין נצחי, און ווייטער איז דאך דא דא טעג וואס ס'גייט נישט, ס'דא פארשלאפענע טעג, ס'איז דא פארשלאפענע יארן, ס'איז דא שלאף אויך בקבר. איז רבי יוסף געווען אין ישיבה האט זיך רבי יוסף איז טאקע געווען שכח תלמודו האט זייער אסאך צוטוהן מיט דעם יא, שברי לוחות מונחים בארון. האט ער זיך געמוטשעט, וואס וואס איז די פשט פון דעם אז א טאג וואס מ א טאג וואס מ'לערנט נישט, מ'דארף דאך לערנען והגית בו יומם ולילה, וואס פאר מין תירוץ איז דאס, אזוי ווי דער של"ה הקדוש זאגט ס'שטייט נישט מ'מאכט בין הזמנים, מ'מאכט יומא דפגרא'ס, לערנען דארף מען לערנען אלעמאל. ביז ער האט געהערט רב זאגט און רב האט דאך געזאגט דאס איז דאך דא אין דעם א חכמה, האט ער זיך סתם געזאגט מ'זאל וויסן וואס איז די פרייז, וואס איז די חכמה פון דעם, די חכמה איז אזוי, אז ס'איז דא איינער וואס איז מען קען רעדן וואס איז מרמז קרן וואס איז מרמז ראש, כ'האב געזען די פרי מגדים זאגט קרן ראש איז מרמז אויף שכל און קרן איז מרמז אויף די נשמה, דם, הדם הוא הנפש. דאס הייסט עיקרי התורה, מען קען זאגן נגלה ונסתר איז צוויי עיקרי התורה. אויף דעם דארף מען צאלן, דאס איז מאה, מען דארף לערנען מאה פעמים ואחת, מען דארף צאלן הונדערט זוז פאר דעם. ס'איז דא אבער אזא כלל אזוי ווי ס'איז דא א מעשה פון איך געדענק די דובנער מגיד מיין איך געזאגט אויף איינער איך געדענק נישט וועם געזאגט אז ער האט אים געפרעגט א משכיל וויאזוי היתכן ער קען דקדוק ער האט אים געשמועסט אין דקדוק מיט אים געזען ער קען דער משכיל האט אים געזאגט ער מוטשעט זיך אפאר יאר צו לערנען דקדוק קודם האט ער אוועקגענומען אזויפיל צייט האט ער פארשטאנען דער רב, ס'איז איך דענק נישט וועם, זעט אויס ער לערנט נישט דקדוק, ער לערנט חומש רש"י, ער האט גמרא תוספות, און ער קען דאך אליינס דקדוק, וויאזוי היתכן, ס'איז דאך לא יגעת ומצאת. האט יענער געזאגט א משל, ס'איז איינער געגאנגען אין א געשעפט ער האט געקויפט א גאנצע באנטש מיט סחורה, איז ווען מען קויפט א באנטש מיט סחורה גיבט דער באלעבאס גיבט דער מוכר מיט א שטריק צוצובינדן די סחורה דערמיט, און דאס שטריק טשארדזשט ער נישט, ער גיבט עס בחינם. אויב איינער וועט קומען מארגן און זאגן איך האב געזען נעכטן געסט פאר יענעם א גאנצע באנטש מיט שטריק פאר פרי פארוואס געסט נישט מיך אויך שטריק וואס זאגט מען אים העהה יענער האט געקויפט א גאנצע באנדל סחורה האט מען אים געגעבן א שטריק בחינם דו ווילסט א שטריק צאל פאר די שטריק די זעלבע זאך דקדוק אזוי ווי תמכין דאורייתא עפעס וויכטיג ס'איז נישט די גופי תורה ס'איז פרפראות לחכמה אז איינער לערנט תורה ממילא קומט מיט די שטריק די דקדוק סתם מיינט ער ער לערנט חומש דרך אגב האט ער שוין פארשטאנען איינער וואס וויל דאס אליינס דארף ער טאקע זיך שטארק מוטשענען. איז דאס אזוי ווי א כלל אויף אלע זאכן, מען קען זיך נישט מוטשענען, מען קען נישט זאגן מען דארף נעמען די יומא דמפגרי'ס, די קלייניקייטן פון די תורה, וואס איז לכאורה די קלייניקייט, אנדערע ווערטער אז די תורה קען זיין אפילו ביי די קלייניקייט, צאלן נאר פאר דעם, ספעשל פאר דעם, אויב מען וויל ספעשל פאר דעם דארף מען זייער שווער ארבעטן, אבער איינער וואס האט גופי תורה, וואס האט די ראש פון די תורה, און האט די דם פון די תורה, ער האט תורה אין זיין בלוט, האט תורה אין זיין קאפ, ביי אים בדרך ממילא איז דא די יומא דמפגרי וואס איז יומא דשפמי, שפמי שפמי איז מרמז אויף די שפתותיו דובבות בקבר, אזוי ווי די אזוי זאגט די תוספות דארט אז רעדט א טאג אפשר א טאג וואס אז מען זאגט מיט די מויל מען פילט נישט אז מען פארשטייט איז געווען אזוי מן השפה ולחוץ די תורה, אבער איינער וואס ער האט די אנדערע חלק די מאה חלקים פון די רעסט פון די תורה, אפילו אין אזא טאג אפילו אין אזא זמן אפילו אין אזא יאר אפילו אין אזא לעבן. איז נאך אלץ שפתותיו דובבות, אין אנדערע ווערטער, ס'איז וויבאלד די תורה רעכנט זיך נישט מיט זמן, איז די זעלבע תורה, טאקע אפשר יעצט זיין גוף, זיין זיין חלק וואס איז ניט נמצא בזמן, פארשטייט נישט אזוי גוט די תורה, זיי זענען נישט אזוי נישט אזוי קלאר יענע טאג, ס'איז ביי זיי יומא דשפמי, ס'זעט אויס אז ולא כלום, אבער די ולא כלום, ס'איז אנדערע ווערטער, ס'איז דא צוויי טייטשן פון ולא כלום, יא ולא כלום ס'ווערט גארנישט, ניין ולא כלום, מ'באקומט דאס פאר פרי, ווייל ס'איז אינקלודעד אין די אין די טירחה פון די גאנצע זאך, און די זעלבע זאך ר' יוסף וואס שכח תלמודו, כידוע ר' יוסף איז געווען זייער צופרידן, שבועות. דאס איז דאך די משל פון שברי לוחות, ושברי לוחות, אין אנדערע ווערטער, אויב לוחות וואלט געווען מען דארף דאך די אינפארמעישן, מען דארף דאך די חלק וואס נמצא בגוף, די חלק וואס נמצא בזמן, צובראכן די לוחות איז גארנישט דא. אויב די תורה איז אזא סארט זאך וואס איז ס'איז אדורך געזאפט פון אדורך און אדורך, אזוי ווי מ'זאגט חרות על הלוחות, חק תוכות, יא ס'אדורך ס'איז חקוק פון איין זייט צום צווייטן, איז דאך א צובראכענע לוחות אויך דא אין דעם, סאו שכח תלמודו איז טאקע מצד עולם הזה,

אבער דאס איז דאך רעדט זיך לגבי נשמה, זיין תורה ליגט דאך אין די ספר ליגט דאך נישט די חלק הרשב"א פון בית הכסא, ס'ליגט די תורה וואס איז נצחי וואס איז למעלה פון דעם. און אוודאי די רשב"א איז געגאנגען בית הכסא ס'איז נישט געווארן אויס רשב"א, די זעלבע זאך שכח תלמודו, אזוי ווי איינער איז געגאנגען בית הכסא ס'דאך אלעמאל דא דאס, סאו דאס איז דאך נאר מצד הגוף, מצד הנשמה איז נצחי די זעלבע זאך צדיקים במיתתם קרויים חיים אויב מ'רעדט פון הילולא דרשב"י און אזוי ווייטער. דאס איז דאס וואס איז נצחי, דאס וואס איז תורה, איז לעבט, לעבט פונקט אזוי, לעבט פונקט אזוי ווען איינער לעבט, ווי ער איז געשטארבן, און דאס איז דער עיקר פארט, אז מען קען זוכה זיין דובב שפתי ישנים.